מ'האלט די גמרא דף צדיק ה' מ'הייבט אן זעקס שורות פון אונטען צדיק ד' עמוד ב', אונז האמיר געשמועסט פריער אין די סוגיא אז רבי האט מתקן געווען א תקנת השבים אז אפילו א מענטש האט גע'גנב'עט און ער וויל צוריק געבן די גזילה זאל די נגזל נישט מקבל זיין די גזילה פון אים כדי מאכן לייכטער מקיים זיין תשובה. פרעגט די גמרא תא שמע, שטייט א ברייתא הרועים פּאַסטוכער, זאָגט רש"י, פּאַסטוכער נאָרמאַל זענען גזלנים, ווייל זענען רועה די בהמות וואָס זיי היטן בשדות אחרים. הגבאים, גבאים זענען גבאים פון אַ מלך וואָס זייער שטעלע איז איינצומאָנען די כסף גולגלתּא, די שטייער, פאַר דעם מלך, און געווענליך זענען זיי גבאים, זענען זיי גנבים, זיי נעמען מער וויפיל זיי דאַרפן נעמען, אָדער מוכסים, מוכסים איז מענטשן וואָס האָבן געקויפט למשל די די טעקס אויף די בריקן און כדומה, זיי נעמען, זיי האבן אפגעקויפט די רעכט פאר דעם און זיי נעמען אסאך מער געלט ווי זיי מעגן נעמען, זענען די אלע מענטשן גנבים, איז תשובות אן קושיא, ס'איז זייער שווער פאר די סארט מענטשן צו טון תשובה, רש"י זאגט א סברה, וויבאלד זיי האבן גע'גזל'ט פון אזויפיל מענטשן און זיי ווייסן דאך נישט וועמען צוריק צו געבן וועגן דעם איז תשובתן קשה. און מחזירין, ווען זיי ווילן טון תשובה מחזירין למכירין, זאלן זיי צוריק געבן געלט צו די מענטשן וואס זיי דערקענען אז פון זיי האט מען גע'גנב'עט, איז לכל הפחות די מענטשן זאל מען צוריק געבן. זעהט מען אז הגם זיי האבן גע'גנב'עט איז דא א חיוב צוריק געבן, איי אונז האמיר פריער געזאגט א תקנת השבים אז מ'דארף נישט צוריק געבן? אמרי ענפערט די גמרא מחזירין אוודאי דארף מען זיי צוריק געבן ואין מקבלין מהן, זיי דארפן טוהן זייערס, זיי דארפן צוריק געבן, די מקבלים איז אין רוח חכמים נוחה הימנו, טאמער זיי זענען מקבל זיי זאלן טאקע צוריק געבן, אויב אזוי פרעגט די גמרא טאמער זיי זענען נישט מקבל אלא למה מחזירין וואס איז די גאנצע חשבון אז מ'זאל מחזיר זיין טאמער סיי ווי סיי איז די מקבל וועט עס נישט מקבל זיין? זאגט די גמרא לצאת ידי שמים, זיי דארפן יוצא זיין ידי שמים, זיי ווילן טון תשובה, דארפן זיין, דארפן זיי זיין גרייט צוריק געבן, וויסנדיג אז דער וואס איז די נגזל האט די רעכט, טאמער ער וויל, עס איז אין רוח חכמים נוחה הימנו, אבער טאמער ער וויל עס האלטן וועט ער עס קענען האלטן, למעשה די מקבלים זאלן עס טאקע נישט מקבל זיין, זיי זאלן עס צוריק געבן, פרעגט די גמרא אי הכי טאמער סיי ווי סיי גיבט מען עס צוריק, אמאי תשובתן קשה, פארוואס שטייט אין די ברייתא ס'איז זייער שווער תשובה צו טון, וואס איז אזוי שווער? זיי גייען דאך צוריק באקומען די געלט. יעצט לכאורה רש"י האט געטייטשט תשובתן קשה, פארוואס? ווייל זיי האבן גע'גנב'עט פון א רבים און זיי ווייסן נישט וועמען צוריק צו געבן. נו אויב אזוי איז ווייטער מובן פארוואס תשובתן קשה. אין הכי נמי, זיי דארפן נישט, אין הכי נמי מ'באקומט עס צוריק, אבער מ'דארף דאך לכל הפחות לצאת ידי שמים דארף מען דאך צוריק געבן, און זיי ווייסן נישט וועמען צוריק צו געבן, וועגן דעם תשובתן קשה. אן רש"י וואלט מען געקענט לערנען תשובתן קשה ווייל זיי האבן אזויפיל גע'גנב'עט טאמער מ'איז מחייב השבת הגזילה, און זיי מוזן אזויפיל צוריקגעבן, דאס איז תשובתן קשה, אויף דעם פרעגט די גמרא וואס איז אזוי שווער, למעשה פארלירן זיי נישט קיין געלט ווייל מ'באקומט עס צוריק. ענטפערט די גמרא, פרעגט די גמרא נאך א קשיא, קודם כל אמאי תשובתן קשה, ועוד, אימא סיפא, די מענטשן וואס מען ערקענט אז מ'האט גע'גנב'עט פון זיי זאל מען צוריקגעבן צו זיי, ושאין מכירין, די מענטשן וואס דו ווייסט נישט פון וועם מ'האט עס גע'גנב'עט, וואס איז די עצה פאר די מענטשן, יעשה בהם צרכי ציבור, זאלן די גנבים נעמען געלט און אויסגעבן אויף צרכי ציבור, און די נקודה איז אז צווישן די ציבור איז זיכער דא מענטשן פון וועמען זיי האבן גע'גנב'עט און אזוי איז דאס א אופן פון השבה אז די נגזלים וועלן נהנה זיין פון די געלט וואס די מענטשן האבן אינוועסטירט אין צרכי ציבור, דאס איז א סארט השבה לכאורה. וואס עפעס יעשה בהן צרכי ציבור? טאמער מען זאגט אז מען דארף נישט צוריק געבן, דאס הייסט מען דארף צוריק געבן אבער די נגזל גיט צוריק, דא שטייט יעשה בהן צרכי ציבור מיינט אז מען דארף טאקע צאלען פאר צרכי ציבור, מען באקומט עס נישט צוריק, וויאזוי שטימט עס מיט רבי? ואמר רב חסדא, וואס דארף מען טוהן, וואס איז די צרכי ציבור, בורות שיחין ומערות, אז זאלען אויסגעבן געלט צו גראבען בורות ס'זאל זיך אנפילען מיט רעגען וואסער פאר די ציבור, זעהט מען אז זיי דארפען יא אפצאלען די גניבה, אלא לא קשיא, כאן קודם תקנה כאן לאחר תקנה, אין הכי נמי, נאך די תקנה פון רבי, אין הכי נמי וואלט מען טאקע נישט געדארפט טוהן די צרכי ציבור, און מען וואלט טאקע נישט געדארפט זאגען אז מען דארף צוריק געבען די געלט, אבער פאר די תקנה פון רבי, וואס דעמאלטס איז געווען די דין אז די גזלן מוז אפגעבען, און ער פארלירט טאקע די געלט וואס ער גיבט צוריק, איז דעמאלטס שטייט טאקע תשובתן קשה, און דעמאלטס טאקע דארף מען געבען געלט פאר בורות שיחין ומערות. זאגט די גמרא והשתא דאמר רב נחמן בשאין גזילה קיימת, רב נחמן זאגט אז די תקנת השבים פון רבי אז די גזלן מוז נישט צוריק געבן אז די נגזל זאל נישט אננעמען די געלט איז דווקא ווען די גזילה איז נישט בעין, טאמער די חפץ הנגזל איז בעין דעמאלטס איז נישט דא קיין תקנת השבים, דעמאלטס אוודאי מוז די גזלן צוריק געבן די חפץ, ווייל עס איז נישט אזוי שווער צוריק געבן א חפץ הנגזל. די ווייסט דאך עס איז נישט דיינס איז גיב עס צוריק אבער טאמער די חפץ איז נישט בעין נאר מען איז מחייב די גזלן זאל אויסגעבן געלט פון די טאש דאס איז שוין שווער איז דא דא תקנות השבים א רבי האט מתקן געווען די נגזל זאל נישט אננעמען די געלט כדי עס נישט זיין צו שווער פאר די גנב איז אויב אזוי אפילו תימא אידי ואידי לאחר תקנה קען מען זאגן אז סיי די ברייתא פון רבי און סיי די ברייתא פון רועים גבאים רעדט זיך נאך די תקנה איי טאמער עס איז נאך די תקנה איז אויב אזוי וואס איז אזוי שווער, ס'איז דאך דא א תקנה אז מ'נעמט נישט אן די געלט, ולא קשיא כאן בגזילה קיימת כאן בשאין גזילה קיימת, די ברייתא רועים גבאים מוכסין רעדט זיך אז די גזילה איז קיימת, די גוף הגזילה איז בעין, איז בכהאי גוונא נישט דא די תקנה פון רבי, מ'דארף עס טאקע אפצאלען, איז וועגען דעם תשובתן קשה, מה שאין כן רבי וואס האט געמאכט די תקנה ער האט גערעדט אין א פאל ווי די חפץ איז נישט בעין. יעצט תוספות פרעגט לויט רשי וואס האט געטייטשט אז ביי רועים די גזילה איז אז זיי לאזן די בהמות פאשען בשדות אחרים, וויאזוי איז שייך צו זאגן די גזילה איז בעין, די גזילה איז אז די בהמות האבן אויפגעגעסן יענער'ס גראז, נו איז דאך די גזילה נישט בעין. איז וועגן דעם זאגט תוספות אז די פשט אין רועים איז נישט אז זיי גנב'נען פון אנדערע פעלדער, נאר ווען זיי היטן יענער'ס בהמות נעמען זיי אביסל מילך פאר זיך, זיי זענען גוזז די צמר פון די בהמות און זיי האלטן עס פאר זיך, דאס איז די גזילה, איז דאס קען מען זאגן אז ס'רעדט זיך די גזילה איז בעין, וועגן דעם איז דא א חיוב השבה און די הלכה איז מ'קען מקבל זיין די השבה פון זיי, אויב אזוי איז תשובתן קשה. מה שאין כן די פאל ווי רבי האט יא געמאכט די תקנה דארטן רעדט זיך שאין הגזילה קיימת. פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגן אז רבי רעדט באופן שאין הגזילה קיימת והא אבנט דגזילה קיימת היא. וואס איז געווען די מעשה וואס רבי האט גוזר געווען אז יענער האט געוואלט תשובה טוהן און די ווייב האט אים געזאגט טאמער דו טוסט תשובה אפילו די גארטל דיינע עסטו מוזן צוריק געבן ממילא האט ער געמאכט א תקנה, זעהט מען אז די גארטל איז געווען בעין, און אף על פי כן האט ער מתקן געווען מ'דארף עס נישט צוריק געבן, זעהט מען אפילו גזילה בעין איז דא תקנת השבים. זאגט די גמרא, מאי אבנט דמי אבנט, ס'רעדט זיך נישט אז ער האט גע'גנב'עט די גארטל, ער האט גע'גנב'עט געלט א גאנץ לעבן, אלץ וואס ער האט געהאט אלע נכסים איז געקויפט געווארן פון גע'גנב'עטע געלט, האט זי אים געזאגט טאמער דו ווילסט טוהן תשובה איז יעדע זאך אפילו די גארטל עסטו מוזן פארקויפן כדי צוריק צו געבן די געלט צו די נגזלים, דאס איז געווען די שווערקייט פון די תשובה, לעולם ס'איז געווען אינו בעין. פרעגט די גמרא וכל היכא דגזילה קיימת לא עבוד רבנן תקנתא, אזוי בלייבט מען טאקע אז טאמער די גזילה איז קיימת דעמאלטס איז נישט דא קיין תקנת השבים? והא מריש, דגזילה קיימת היא, ס'איז דאך דא א משנה וואס האט מען געזען פריער, תקנת מריש, טאמער איינער האט גע'גנב'עט א באלקאן און האט עס אריינגעבויט אין די דאך זיינע אן א שינוי, הגם די גזילה איז בעין.

און ליתא בעין, טאמער ס'איז איתא בעין איז נישט אזוי שווער צוריקצוגעבן, פארשטייסט דאך אז ס'איז דאך נישט דיינס, איז גיב עס צוריק, ווען ס'איז ליתא בעין און מ'הייסט דיך אויסגעבן געלט פון די טאש, דאס איז שוין דיין געלט, דאס איז שווער. ממילא ביי די מוריש, הגם ס'איז טאקע נישט דיינס, ס'איז יענעמ'ס, אבער ס'איז זייער שווער, ווייל ס'איז שוין אריינגעבויט אין א בנין, ס'איז נישט די פשט אז יענער'ס גארטל ליגט ביי דיר אין טאש גיב עס צוריק, איך האב שוין אריינגעבויט די מריש אין די בנין, צוריקגעבן מיינט איך מוז צונעמען מיין גאנצע הויז, דאס איז א שווערע זאך, איז דאס די זעלבע שווערקייט ווי דליתא, און וועגן דעם פאסט תקנת השבים. רש"י זאגט אבער, ומיהו דמי בעי לאהדורי, רש"י זאגט, ביי תקנת המריש איז אנדערש ווי די תקנה פון רבי, רבי האט מתקן געווען ווען ס'איז נישט בעין, דעמאלטס דארף מען בכלל נישט געבן, דאס הייסט מ'גיבט עס און יענער גיבט עס צוריק, ביי מריש ווי ס'איז יא בעין, דעמאלטס די תקנה איז נאר געווען דו דארפסט נישט צוריקגעבן די מריש, אבער געלט מוזטו יא צוריקגעבן. אנדערע ראשונים לערנען ניין. וויבאלד די גמרא זאגט אז תקנת מריש איז כדליתא, אזוי ווי דליתא דארף מען גארנישט צאלען איז ביי די מריש דארף מען נישט געבען קיין געלט אויך נישט, אבער רש"י שטייט קלאר מען דארף יא געבען געלט. ס'איז געשטאנען די משנה גזל פרה מעוברת וילדה, אדער ער האט געגנבעט א רחל טעונה גיזה וגזזה, איז די הלכה אז מען צאלט כשעת הגזילה, און די גזלן איז קונה די עצם ולד אדער די גיזה. תנו רבנן, אין די ברייתא שטייט, הגוזל רחל וגזזה אדער פרה וילדה, משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר, רבי מאיר האלט נישט נאר מען דארף צוריק געבן די בהמה לאחר שנגזז לאחר שילדה, נאר די ולדות און די גיזה מוז מען אויך צוריק געבן, אלץ מוז מען צוריק געבן, נישט ווי אונזער משנה. רבי יהודה אומר, גזילה חוזרת בעיניה, אז די גוף הגזילה וואס דו האסט גע'גנב'עט פאר דו האסט אפגעשוירן פאר עס האט געבוירן, דאס מוזטו צוריקגעבן די בהמה כמו שהיא, אבער די ולדות און די גיזה מעגסטו האלטן, און נוסף על זה מוזטו אויך צוריק צאלן די שוויות וויפיל די בהמה מעוברת איז געווען ווערט, ווי די ליידיגע בהמה דו גיבסט יעצט צוריק, אבער די עקסטרע שבח פון לידה דאס קענסטו האלטן. לכאו' אזוי ווי אונזער משנה. ר' שמעון אומר. רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף, מען רעכנט עס כאילו ווען ער האט גע'גנב'עט האט מען אפגעשאצט וויפיל די בהמה איז ווערט און דאס דארף מען צוריק צאלן, לכאורה איז משמע די זעלבע שיטה ווי רבי יהודה אז מען צאלט צוריק די בהמה כשעת הגזילה, אבער מען קען האלטן די גיזות און ולדות, די גמרא גייט טאקע פרעגן אויף עמוד בית מאי בינייהו, איבעיא להו, מאי טעמא דרבי מאיר, דאס וואס רבי מאיר זאגט מען מוז אפילו צוריק געבן די גיזות און ולדות, וואס איז די חשבון פון רבי מאיר, איז די פשט משום דקסבר שינוי במקומו עומד, ער דינגט זיך אויף די ענין פון שינוי קונה, אזוי האט מען געזען פריער, אביי האט געהאט א גאנצע ליסטע פון תנאים וואס האלטן שינוי במקומו עומד, ממילא ער האלט אין הכי נמי, איז טאקע דא א שינוי דורך די גיזה און דורך די לידה, אבער שינוי במקומו עומד הייסט עס כאילו דאס איז די בהמה וואס דו האסט גע'גנב'ט, מוזטו אלץ צוריק געבן צו די בעלים, אדער ניין? או דילמא בעלמא שינוי קונה, ר' מאיר איז מודה בעצם אז שינוי קונה, נאר דא והכא קנסא הוא דקא קניס, ער האט געקנסעט ס'איז נישט ריכטיג אז די ס'איז נישט ריכטיג אז די גנב זאל קענען האלטן די גיזות און ולדות און פארדינען ווייל אויב אזוי קומט דאך אויס אז חוטא נשכר ממילא הגם מעיקר הדין איז עס טאקע זיינס ווייל שינוי קונה ער מוז נאר אפצאלן כשעת הגזילה אבער מען האט געקנסעט אז ער מוז אלץ צוריק געבן. פרעגט די גמרא למאי נפקא מינה, ממה נפשך מוז די גנב צוריקגעבן די גיזות און ולדות, וואס גייט מיר אן צו ער גיבט עס צוריק ווייל שינוי במקומו עומד, צו ער גיבט עס צוריק אלץ קנס? זאגט די גמרא ס'כאפט זיך א נפקא מינה להיכא דכחשא מכחש, דא רעדט מען אז ס'איז הושבח, וואס איז פארקערט, האסט גע'גנב'עט די בהמה און ס'איז אפגעשוואכעט געווארן, טאמער דו האלטסט שינוי במקומו עומד, גיבסטו צוריק די שוואכע בהמה כמו שהיא הרי שלך לפניך, טאמער דו האלטסט שינוי קונה, נאר ס'איז א קנס, איז דעמאלטס ווען די בהמה איז אפגעשוואכעט געווארן איז דאס א שינוי, איז דאס דיין בהמה, דו מוזט צוריק געבן די בהמה כשעת הגזילה, א שטארקע בהמה. תא שמע, שטייט אין די נעקסטע משנה, גזל בהמה והזקינה אדער עבדים והזקינו, איינער האט גע'גנב'עט א בהמה אדער עבדים און זיי זענען געווארן עלטער ביי אים, עס איז געבליבן ביי אים פאר אפאר יאר און זיי זענען עלטער געווארן, יעצט וויל ער צוריק געבן, איז דא א שינוי, ס'איז א שינוי לרע, ס'איז הוכחש, איז די הלכה משלם כשעת הגזילה, די רבנן האלטן אז ער איז קונה די עבד און די בהמה, און ער מוז צוריק צאלן כשעת הגזילה, א שטארקע עבד און א שטארקע בהמה, די ווערט פון א געזונטע עבד, ר' מאיר, פארוואס? ווייל שינוי קונה. ר' מאיר אומר. בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך, אין די פאל פון עבדים קען ער צוריק געבן א שוואכע עבד און זאגן הרי שלך לפניך, ואילו בהמה, בנוגע בהמה שהזקין, כשעת הגזילה, ער האלט די בהמה און ער מוז צוריק צאלען א בהמה וואס איז ווערט אזויפיל ווי די שעת הגזילה. זאגט די גמרא ואי סלקא דעתך סבר רבי מאיר, שינוי במקומו עומד, אז שינוי איז נישט קונה, איז אפילו בהמה נמי, אפילו בהמה וואלט ער געקענט זאגען הרי שלך לפניך, וואס מוז ער צוריק געבען די דמים פון שעת הגזילה? אלא לאו שמע מינה איז א ראיה, קסבר רבי מאיר, שינוי קונה, ער האלט אז שינוי קונה, און ממילא די בהמה שהכחיש האט ער קונה געווען, מוז ער דאך צוריק צאלען כשעת הגזילה, איי ביי עבדים פארוואס קען ער צוריק געבען די עבד? זאגט רשי, ווייל עבדים איז כמו קרקעות, בכל התורה כולה הוקש עבדים לקרקעות, ביי קרקעות ווייסט מען דאך די דין איז קרקע אינה נגזלת, ממילא ווען איינער גנב'עט א קרקע איז נישט שייך ער זאל עס קונה זיין מיט א שינוי ווייל קרקע אינה נגזלת, איז הוא הדין עבדים הגם ס'איז טאקע נשתנה, איז נישט שייך קיין מושג פון שינוי קונה ביי עבדים, ס'איז כאילו ס'איז נאך אלץ ברשות בעלים, ממילא זאגט ער הרי שלך לפניך, אבער ביי בהמה וואס דארטן איז שינוי קונה, ממילא קען ער נישט זאגן הרי שלך לפניך, מוז ער צוריק געבן כשעת הגזילה, איי פארוואס ווען ער גנב'עט א בהמה ס'האט וולדות מוז ער צוריק געבן די וולדות טאמער שינוי קונה, ווייל קנסא הוא דקא קניס, זאגט די גמרא שמע מינה קסבר ר' מאיר שינוי קונה והכא קנסא הוא דקא קניס, איז די גמרא מדחה, ניין, אמרי ר' מאיר לדבריהם דרבנן קאמר להו. ר' מאיר'ס גאנצע שקלא וטריא ער רעדט לשיטת רבנן, לדידיה ער אליין ער האלט שינוי אינו קונה, ער האלט שינוי איז נישט קונה ממילא אפילו בהמה נמי קען ער אויך, בהמה נמי איז די דין אז ער מוז אז ער קען צוריק געבן טאמער שינוי אינו קונה קען ער צוריק געבן די בהמה כמות שהיא. נאר ער גייט יעצט לשיטת רבנן און ער זאגט אזוי, אלא לדידכו דאמריתו עטץ האלטס שינוי קונה, און ממילא ביי בהמה האסטו קונה געווען די בהמה בשינוי און מוזט צוריק צאלן כשעת הגזילה, אבער אודו לי מיהת אז הגם ביי בהמה מוז ער צוריק געבן כשעת הגזילה, זיי כאטש מודה אז ביי עבד, עבדא כמקרקעי דמי, און וויבאלד קרקע אינה נגזלת הוא הדין עבדא אויך אינו נגזלת, איז בוודאי מוזטו נישט צוריק בוודאי מוזטו נישט צאלן כשעת הגזילה, ווייל ס'איז קיינמאל נישט דא קיין קנין גזילה, ממילא גיבסטו דירעקט צוריק די עבד כמות שהוא. ואמרי ליה רבנן, די רבנן דינגען זיך און זיי זאגן ניין, אונז האלטן טאקע שינוי איז קונה, אבער לא עבדא כמטלטלי דמי, עבדא איז נישט אנדערש פון מטלטל, און דארטן זאג איך אויך שינוי קונה, און מוז ער צאלן ביי ביידע כשעת הגזילה, ממילא האב איך נישט קיין ראיה. זאגט די גמרא נאך א ראיה תא שמע, שטייט ווייטער לצבוע לו אדום וצבעו שחור, טאמער איינער האט געגעבן צמר צו א צבע ער זאל פארבן, ער האט אים געבעטן ער זאל פארבן א רויטע פארב, און בטעות האט ער געפארבט שווארץ, אדער פארקערט אים געבעטן שחור וצבעו אדום, איז ר' מאיר האלט אז בכהאי גוונא הגם ס'איז א מזיק דאס איז נישט קיין גזילה, ער האט געהאלטן טאמער מען טוט נישט וואס יענער האט געבעטן דאס איז אזוי ווי גזילה, מ'איז קונה בשינוי. ר' מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו, די צבע מוז אים געבן די ווערד וויפיל די צמר איז ווערד געווען בשעת ער האט עס אים געגעבן, צמר נישט געפארבט איז משמע דמי צמרו אין דמי צמרו ושבחו לא, מען דארף אים נאר צאלען די ווערד פון פשוט'ע צמר נישט געפארבט אזוי ווי יענער האט געגעבן, און נישט די ווערד פון א געפארבטע צמר. א געפארבטע צמר אפילו עס איז נישט די פארב וואס יענער האט געבעטן איז ווערט מער ווי נישט געפארבטע צמר ווייל איינער וואס וויל יא די פארב וועט צאלען מער. און דא איז משמע ר' מאיר האלט מען דארף נאר צאלען דמי צמרו. ואי סלקא דעתך סבר ר' מאיר שינוי אינו קונה, טאמער ר' מאיר האלט שינוי במקומו עומד איז אויב אזוי האט ער נישט קונה געווען דא, מיט די צבע, איז דמי צמרו ושבחו בעי למיתב לו, פארוואס קען ער זיך אפפאטערן מיט דמי צמרו, ער וואלט געדארפט צאלען דמי צמרו ושבחו, איז די רשב"א זאגט די לשון הגמרא איז נישט אזוי מדוקדק, אז די קשיא איז נישט ער זאל צאלן דמי צמרו ושבחו, די קשיא איז ער זאל צאלן די גוף הצמר די געפארבטע צמר, ער זאל צוריק געבען א משבח'דיגע צמר, אויב איך האלט שינוי אינו קונה, איז די צמר וואס האסט מיר געגעבען נאך אלץ דיינס, מוז עס צוריק געבען כמות שהיא געפארבטערהייט וואס ס'ווערט מער. פארוואס זאגט רבי מאיר אז מען גיט צוריק נאר די מאי צמרא? איז בהכרח איז א ראיה אלא לאו שמע מינה קסבר רבי מאיר שינוי קונה, און ווען מען האט עס געפארבט האט מען קונה געווען, און מען דארף צוריק צאלן כשעת ההיזק, צאלט מען צוריק נאר דמי צמרו. אויב שינוי קונה פארוואס ווען ער האט געגנבעט א פרה מעוברת און ס'איז דא א לידה אדער ער האט געמאכט גיזה פון די צמר פארוואס מוז ער צוריק געבן די גיזה און די וולדות לכאורה שינוי קונה, נאר והכא קנסא הוא דקא קניס, דארטן איז דא א קנס, אבער דא ביי די צבע האט מען נישט געקנס'ט אז ער מוז צוריק געבן א געפארבטע צמר, ווייל ער האט גארנישט געטון במזיד, ס'איז געווען א שוגג, נישט דא קיין מקום צו קנס'ן, אויב אזוי איז שינוי קונה. שמע מינה איז א ראיה אז ר' מאיר האלט טאקע שינוי קונה. איכא דאמרי הא לא איבעיא לן, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין שאלה צו ר' מאיר האלט שינוי קונה צו קנסא קא קניס, פארוואס? מדאפיך רב ותני, די משנה וואס האט פריער אראפגעברענגט די מחלוקת ר' מאיר און די רבנן ביי גזל פרה ועבדים והזקינו, רב האט מהפך געווען די שיטות פון ר' מאיר צו די שיטה פון די רבנן, און רב האט אזוי געלערנט, גזל פרה והזקינה אדער עבדים והזקינו, משלם כשעת הגזילה דברי ר' מאיר, פארקערט ר' מאיר איז דער וואס זאגט סיי פרה און סיי עבדים מוזטו צאלן כשעת הגזילה, איז בהכרח שטייט דא אז שינוי איז קונה, און ממילא קען ער נישט זאגן הרי שלך לפניך, און מוזט צאלן כשעת הגזילה. חכמים אומרים זיי זענען די וואס זענען מחלק ביי עבדים אומר לו הרי שלך לפניך, און ביי פרה מוזטו צאלן כשעת הגזילה. איז אויב אזוי ודאי לרבי מאיר שינוי קונה, איז נישט דא קיין שאלה, זעה איך קלאר דא אין די משנה אז ר' מאיר האלט שינוי קונה. און אויב אזוי טאמער שינוי איז קונה פארוואס האלט ר' מאיר מ'דארף צוריק געבן די ולדות מיט די גיזה והכא קנסא הוא דקניס ווייל מ'האט געקנס'ט שלא יהא חוטא נשכר וואס איז יא די שאלה טאמער מ'קען קלערן כי קא איבעיא לן הכי איבעיא לן כי קא קניס במזיד אבל בשוגג לא קניס או דילמא אפילו בשוגג נמי קניס דאס איז קלאר אז ר' מאיר האלט שינוי קונה דאס איז אויך קלאר אז ר' מאיר האלט במזיד האט מען געקנס'ט הגם שינוי קונה מוזט צוריק געבן די שבח שלא יהא חוטא נשכר די שאלה איז צו רבי מאיר האט אויך קונס געווען א שוגג, אפשר אלס שוגג אטו מזיד, צו ניין ער האט נאר קונס געווען במזיד און נישט בשוגג, דאס איז די שאלה און אויף דעם גייט מען יעצט פושט זיין. תא שמע, חמשה גובין מן המחוררין, דאס הייסט אזוי נארמאל, א מלווה און א לווה, און די מלווה וויל צוריק נעמען די חוב, און די לווה האט נישט פון וואו צו צאלען, קען די מלווה גובה זיין מן הלקוחות, טאמער ס'איז א מלווה בשטר, האט ער א רעכט גיין צו די לקוחות וואס האבן אפגעקויפט פון די לווה קרקעות זייט די הלוואה, און גובה זיין פון זיי די קרקעות ווייל די קרקעות זענען משעבודים. ס'איז דא פינף פעלער ווי איינער קומט א צווייטע געלט, און מ'קען נאר גובה זיין פון נכסים בני חורין, און נישט פון נכסים וואס יענער האט שוין פארקויפט. וואס זענען די פינף פעלער? חמשה גובין נאר מן המחוררין נאר פון נכסי בני חורין, ואלו הן. פירות און שבח פירות, דאס הייסט אזוי, א גזלן האט גע'גנב'עט א קרקע, ער האט עס פארקויפט פאר א לוקח, לוקח האט אפגעקויפט די קרקע גזולה, און האט אריינגעלייגט געלט און ס'איז געוואקסן פירות, יעצט קומט די נגזל און נעמט אוועק די קרקע מיט די פירות, קען די גזלן צוריק גיין, קען די לוקח צוריק גיין צו די מוכר די גזלן און אפנעמען פון אים די געלט וואס ער האט געצאלט פאר די פעלד, און אויך די געלט וואס ער האט פארלוירן, די אלע פירות וואס ער האט פארלוירן און די אלע שבח וואס ער האט אריינגעלייגט אין די קרקע, אבער די הלכה איז, נאר די גוף הקרקע וואס ער האט געצאלט דאס קען ער אוועק נעמען פון די לקוחות, אבער די געלט וואס ער האט פארלוירען, די פירות אדער די שבח וואס ער האט אריינגעלייגט אין די קרקע, דאס קען ער נאר גובה זיין פון די מוכר, פון די גזלנ'ס נכסים בני חורין, נישט פון די משועבדים, און די חשבון איז אלס פסידא דלקוחות, ווייל לקוחות ווייסן געווענליך נזהר צו זיין ווען מען קויפט א קרקע, אז יענער האט חובות, ס'קען זיין איינער גייט אוועק נעמען מיין קרקע, איז ער ווייסט אז אז וועלכע קרקעות די יענער האט שוין פארקויפט פריער דארף ער זיך זארגן אז אפשר יענע קרקעות זענען אפשר געגזל'ט דארף ער זיך זארגן אבער ער האט נישט קיין מושג וויפיל פירות ס'וועט וואקסן וויפיל שבח יענער וועט אריינלייגן דאס איז א דבר שאין לו קצבה יענער קען זיך נישט באווארענען ממילא אלס פסיידא לקיחות האט מען נישט געלאזט גובה זיין די פירות און די שבח פון די לקוחות. נאך א פאל וואס מען איז נישט גובה פון לקוחות, המקבל עליו לזון בן אשתו בת אשתו, איינער האט חתונה מיט א פרוי וואס האט קינדער און ער מאכט אפ מיט איר ער גייט אויסהאלטן די קינדער, און זיי קומען נאך מיט טענות ער האט נישט געגעבן קיין געלט, קענען זיי גובה זיין פון נכסים בני חורין, פון די לקוחות קענען זיי נישט גובה זיין, אדער וגט חוב שאין בו אחריות, א מלווה וואס האט אויף אים א שטר, אבער ס'איז א שטר וואס מ'האט נישט אריינגעשריבן אחריות, נארמאל שרייבט מען אריין אין די שטר אז די לוה שרייבט בשעת די הלוואה אז כל נכסיי אחראין לך, אז טאמער איך צאל נישט אפ קענסטו נעמען פון מיין נכסים, טאמער מ'האט נישט געשריבן אחריות נכסים, איז דעמאלטס די מלווה קען אוועקנעמען וואס די לוה האט בעין, אבער לקוחות קען ער נישט אוועקנעמען, און די זעלבע זאך כתובת אשה שאין בה אחריות, די מאן האט געשריבן א כתובה פאר די פרוי און מ'האט נישט אריינגעשריבן אין די כתובה כל נכסיי אחראין, קען זי נאר גובה זיין פון נכסים בני חורין נישט פון קיין לקוחות. איז די גמרא מדייק, שטייט דאך דא אז א שטר אדער א כתובה וואס האט נישט קיין אחריות קען מען נישט גובה זיין מלקוחות, דאס הייסט אז וויבאלד מען האט נישט געשריבען קיין אחריות האט מען קיינמאל נישט געמיינט צו משעבד זיין די נכסים. מאן שמעת ליה דאמר אחריות לאו טעות סופר הוא, ס'איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז יעדער נארמאלער מענטש שרייבט אחריות אין א שטר, טאמער מ'האט עס נישט געשריבן איז פשוט א טעות סופר, די סופר האט פארגעסן צו שרייבן, אבער נישט אז יענער האט נישט געמיינט משעבד זיין די נכסים, איז אפילו אן אחריות קען מען גובה זיין, טאמער דא שטייט אז אן אחריות קען מען נישט גובה זיין מלקוחות איז א ראיה, אחריות לאו טעות סופר, נאר טאמער מען האט געשריבן יא טאמער מען האט נישט געשריבן מיינט עס אז מען האט נישט געוואלט מחייב זיין. ווער האלט אזוי? זאגט די גמרא ר' מאיר, ר' מאיר אין די סוגיא אין בבא מציעא, ער האלט אחריות לאו טעות סופר. זעהט מען על כל פנים די ברייתא גייט לויט ר' מאיר. וקתני, שטייט דא אין די ברייתא, איינע פון די צוויי זאכן וואס מ'איז נישט גובה פון לקוחות, וקתני פירות ושבח פירות. וואס מיינט שבח פירות? שבח פירות היכי דמי, כגון, שגזל שדה מחבירו ומכרה לאחר. ראובן גנב'עט א פעלד און פארקויפט עס פאר שמעון. והשביחה, און שמעון לייגט אריין אסאך געלט צו מאכן די פעלד בעסער, ער איז מזבל, ער וואסערט די פעלד, ער האט אריינגעלייגט אסאך געלט. נאכדעם והרי היא יוצאה מתחת ידו, קומט דער נגזל ער ווערט געוואר וואו דער פעלד, ער נעמט אוועק דער פעלד מיט דער גאנצער שבח. כשהוא גובה ווען דער לוקח שמעון קומט צו ראובן דער גזלן און ער זאגט אים היתכן האסט מיך פארקויפט א געגנבעטע פעלד, איך האב פארלוירן דער פעלד מיט דער שבח, איך וויל צוריק באקומען דער געלט פון דיר, גובה את הקרן מנכסים משועבדים, די קרן וואס ער האט געצאלט פאר די פעלד דאס קען ער גובה זיין פון די מוכר אפילו פון די נכסים וואס יענער האט שוין פארקויפט אבער את השבח מנכסים בני חורין ווען ער וויל גובה זיין די שבח וואס ער האט פארלוירן וואס די נגזל האט אוועק גענומען פון אים די שבח וואס ער האט משביח געווען די קרקע דאס קען ער נאר נעמען פון די מוכר'ס נכסי בני חורין אבער ער קען נישט אוועק נעמען פון די לקוחות יעצט פארוואס בכלל קען ער קומען נעמען דא די שבח ווייל ס'רעדט זיך דא אתא בעל ארעא ושקיל ארעא ושבחה ווייל די נגזל איז דא געקומען ער האט אוועק גענומען פון אים סיי די פעלד און סיי די גאנצע שבח וואס ער האט משביח געווען. יעצט, וואס פאר א רעכט האט ער געהאט אוועק צו נעמען די שבח? די משמעות איז אז די נגזל קומט און נעמט אוועק די גאנצע קרקע מיט די שבח, ער צאלט אים אפילו נישט פאר די הוצאות וואס יענער האט אריינגעלייגט, לכאורה ביי יורד לנכסי חברו גיבט מען אים כאטש די הוצאות טאמער ער האט משביח געווען, און דא נעמט מען אלץ אוועק, איז בהכרח ליגט דא אין עפעס א קנס ווייל א גזלן האט מען געקנס'עט. איז שטייט דאך דא מ'האט געקנס'עט מאי לאו, לכאורה רעדט זיך בעם הארץ דלא ידע דקרקע נגזלת או אינה נגזלת, די גמרא נעמט אן דא אז די לוקח האט געוויסט א קרקע גזילה, אבער פשטות רעדט מען אפילו אן עם הארץ וואס האט נישט געוויסט די הלכה אז קרקע אינה נגזלת, על פי אמת איז דאס נישט זיין קרקע, די קרקע איז נאך אלץ ברשות בעלים, קרקע אינה נגזלת, און ער האט בכלל נישט קיין רעכט משביח זיין. שלא ברשות, אבער לכאורה רעדט מען דא אפילו אן עם הארץ, עם הארץ וואס ווייסט נישט די דין פון קרקע אינה נגזלת, ממילא ער מיינט אז וויבאלד יענער האט גע'גנב'עט די קרקע, איז שוין געווען א יאוש, און ער האט עס אפגעקויפט פון יענער איז שוין דא א יאוש מיט א שינוי רשות, ממילא איז ער בארעכטיגט צו טון וואס ער וויל מיט די קרקע, און אף על פי כן, אפילו הכי קאתי בעל קרקע ושקיל לארעא ושבחה ער דארף אים גארנישט אפצאלן אפילו די יציאה אויך נישט, שמע מינה בשוגג נמי קניס, ס'איז א ראיה אז א גזלן קנס'עט מען אפילו בשוגג, האב איך א ראיה אז ר' מאיר איז קונס אפילו בשוגג. יעצט פארוואס האט די גמרא נישט גערעדט פשוטע פאל אז ער ווייסט בכלל נישט אז ס'איז געגנבעט וועגן דעם איז ער א שוגג וואס דארף מען זאגן ער האט געוויסט ס'איז געגנבעט ער האט אבער נישט געוויסט קרקע אינה נגזלת. די תורת חיים זאגט ווייל נארמאל א קרקע גזילה האט א קול איז פשטות ווייסט ער אין ראשונים שטייט אן אנדערע מהלך, ווען ס'וואלט געווען אז שוגג איז ער ווייסט אפילו נישט ס'איז א קרקע גזילה, דעמאלטס וואלט עס געווען ממש אן אונס, בכהאי גוונא וואלט מען זיכער נישט געקנס'עט. טאמער ער האט געוויסט ס'איז א קרקע גזילה, ער האט נאר נישט געוויסט די דין פון קרקע אינה נגזלת, דעמאלטס האט ער דין פון א שוגג, און דעמאלטס האט עס א פשט אז מ'האט קונס געווען. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, אמרי לעולם קען זיין בשוגג האט מען נישט קונס געווען נאר במזיד, דא רעדט זיך בלוקח תלמיד חכם, ממילא ער ווייסט גאנץ גוט אז קרקע אינה נגזלת און אף על פי כן האט ער דא אריינגעלייגט עבודה אין יענעמס פעלד וועגן דעם האט מען געקנס'ט. ברענגט די גמרא א ראיה פון די פריערדיגע דין וואס מען האט געשמועסט, טאמער איינער גיבט צמר צו א פארבער און ער זאגט אים לצבוע לו אדום וצבעו שחור אדער שחור וצבעו אדום, ר' מאיר אומר אז וויבאלד יענער האט משנה געווען איז באקומט ער די צמר, און נותן לו דמי צמר דארף אפצאלן די שוויות פון צמר כמו שהיא אן קיין צבע, איז משמע דמי צמר אין דמי צמר ושבחו לא, ער דארף נישט צאלן פאר די שבח וואס איז געפארבט געווארן, ואי סלקא דעתך בשוגג נמי קניס, טאמער דו האלטסט אז ר' מאיר האט געקנס'ט אפילו בשוגג, איז דא רעדט מען אז די צבע איז געווען א שוגג, ער האט בא'עוול'ט בשוגג, ער האט נישט געוואוסט אז ער איז צובע די נישט ריכטיגע צבע, איז אויב אזוי טאמער דו האלטסט בשוגג האט מען קונס געווען איז הגם עה הגם שינוי קונה און ס'איז זיינס האט מען געקנס'ט איז דמי צמר ושבחו בעי למיתבא ליה ס'איז נישט גענוג אפצוצאלן דמי צמר מען זאל אים צוריק געבן די געפארבטע וואל וואס איז ווערט מער אלא לאו איז א קלארע ראיה שמע מינה במזיד קניס בשוגג לא קניס שמע מינה ס'איז געשטאנען אין די משנה עס איז געשטאנען אין די ברייתא אז אין די פאל ווען מען האט געגנב'עט א בהמה מעוברת אדער א רחל טעונה און האט עס אפגעשוירן בהמה שילדה, איז רבי יהודה אומר גזילה חוזרת בעיניה מיינט אז מען גיט צוריק די בהמה אזוי ווי ס'איז יעצט אן די גיזות וולדות, די ולדות און די גיזות האלט מען פאר זיך, און בנוסף צאלט מען צוריק די שוויות וויפיל ס'איז געווען ווערט א בהמה מעוברת כלפי א בהמה וואס האט שוין מער נישט קיין עובר. רבי שמעון אומר רואין אותה כאילו שומא אצלו בכסף, מען קוקט דאס אן כאילו בשעת די גזילה האט מען אפגעשאצט וויפיל ס'איז ווערט בשעת די גזילה, פרעגט די גמרא מאי בינייהו, לכאורה ביידע זאגן דאך די זעלבע זאך, אז מען קען האלטן די גיזות וולדות מען דארף אפצאלן כשעת הגזילה, וואס איז די חילוק? אמר רב זביד, די חילוק איז בשבח שעל גבי גזילה קמיפלגי, באופן טאקע ווי די בהמה איז ילדה און וגזזה ער האט שוין גוזז געווען די צמר אין הכי נמי, בכהאי גוונא נישט דא קיין נפקא מינה ביידע האלטן אז מען האלט די גיזות וולדות און מען צאלט צוריק די בהמה כשעת אזוי ווי עס איז געווען ווערט קודם די גיזה און קודם די לידה. נאר דא רעדט זיך די מחלוקת איז זאגט רב זביד בשבח שעל גבי גזילה ווי רש"י זאגט דא מען האט גע'גנב'עט א פרה שאינה מעוברת א רחל שאין לה צמר און עס איז געוואקסן די צמר ביי די גנב די עובר איז נתעבר עס איז נתעבר געווארן ביי די גנב און עס איז נישט ילדה און מען האט נישט גוזז געווען בשעת העמדה בדין איז עס מעוברת און ס'איז פול מיט האר. איז דא די שאלה צו מ'דארף צוריק געבן די בהמה כמו שהיא עכשיו מיט די ולד מיט די עובר און מיט די גיזה. דאס איז די מחלוקת קמיפלגי, רבי יהודה סבר ניין, דנגזל הוי אז מ'דארף עס צוריק געבן כמו שהיא ס'בלייבט ס'בלייבט אלץ פאר די נגזל. און ווען רבי יהודה זאגט מען גיט עס צוריק בעיניה מיינט מען אזוי ווי עס איז יעצט בשעת העמדה בדין, און רבי שמעון זאגט ניין מען שאצט אפ וויפיל עס איז געווען ווערט בשעת די גזילה אן די גיזה אן די עיבור און דאס גיט מען צוריק אבער די די עיבור און די די גיזה קען מען האלטן פאר זיך. וואס איז די יסוד המחלוקת? איז תוספות ברענגט פון רבינו תם די צווייטע פשט אנדערע ראשונים זאגן אויך אזוי אז בעצם רבי יהודה האלט אז שינוי קונה. ווען ס'איז געווען א גיזה אדער א לידה איז דא געווען א שינוי, איז דעמאלטס איז מען דן די צמר שנגזז בפני עצמו נישט מיט די בהמה, און די און די ולד שנולדה נישט מיט די בהמה, און די ולד און די צמר בפני עצמו איז נשתנה געווארן, ביז יעצט איז דאס געווען א חלק פון די בהמה, יעצט איז דאס אראפ פון די בהמה, ס'איז א שינוי גמור שאינו חוזר, ממילא איז ער קונה. אבער באופן ווי די האר ליגט נאך אויף די בהמה און די וולד ליגט נאך אין די בהמה, אויב אזוי איז מען נישט דן די וולד און די האר בפני עצמו, נאר ס'איז א חלק פון די בהמה, ווען מ'קוקט אן די בהמה איז דאס נישט קיין אמת'ע שינוי, איי לכתחילה האסטו גע'גנב'ט א בהמה אן גיזה און היינט האט עס גיזה, א בהמה אן א עיבור און היינט מיט א עיבור, אבער דאס איז א שינוי החוזר לברייתו האט רבי יהודה געהאלטן, ווייל נאך ס'האט א לידה איז דאס צוריק די זעלבע בהמה, נאך מ'איז גוזז דאס צוריק די זעלבע בהמה, אזא שינוי האט נישט קיין דין פון א שינוי, און רבי שמעון האט געהאלטן יא, אז סוף כל סוף איז מען דן די גיזה און די וולד, הגם ס'איז נאך אלץ מחובר איז מען דן כדבר נפרד בפני עצמו, מען קוקט עס יא אן ווי א שינוי, ממילא איז מען יא קונה, אזוי לערנט רב זביד די מחלוקת. רב פפא אמר ניין, דכולי עלמא שבח שעל גבי גזילה דגזלן הוה, אפילו ר' מאיר, אפילו ר' יהודה איז אויך מודה אז ס'געהערט צו די גזלן. הגם ס'איז נאך אלץ מחובר, ס'געהערט צו די גזלן, מ'רעכנט עס יא א שינוי, און די גזלן איז קונה. די מחלוקת איז נאר וויפיל איז די גזלן קונה, והכא למחצה לשליש ולרביע קמיפלגי. ר' יהודה סבר שבח שעל גבי גזילה כוליה דגזלן הוה. די גאנצע גיזה די גאנצע עיבור באלאנגט צו די גזלן, און ווען ר' יהודה זאגט מ'גיט עס כמות שהיא בעין, מיינט אזוי ווי ס'איז געווען בעין מעיקרא בשעת די גזילה. רבי שמעון סבר, למחצה לשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן, די גזלן נעמט נישט די גאנצע שבח, ער נעמט אזוי ווי מנהג המדינה, ס'דא מענטשן וואס גיבן ארויס זייער בהמות צו אנדערע מענטשן אז יענער זאל משביח זיין די בהמה, און מען מאכט א אריסות, אז די שבח צוטיילט מען זיך למחצה לשליש ולרביע, און אזוי האט רבי שמעון געזאגט אז די גזלן באקומט טאקע די שבח אבער נישט אינגאנצן נאר למחצה לשליש ולרביע, און ווען רבי שמעון זאגט דא א לשון אז מ'איז, די לשון פון רבי שמעון איז געווען אז מ'איז שם די רבי שמעון אומר רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף, ס'הייסט מ'קוקט וויפיל די שומא איז געווען ווערט בשעת מ'האט עס גע'גנב'עט, און וויפיל די שומא איז ווערט היינט מיט די מיט די עיבור און מיט די גיזה, און מ'מאכט א חשבון למחצה לשליש ורביע. זאגט די גמרא, תנן, אין אונזער משנה איז דאך געשטאנען, גזל פרה ונתעברה אצלו, די לעצטע פאל פון די משנה, איינער האט גע'גנב'עט א פרה, א פרה אן קיין עיבור, און ס'איז נתעברה ביי די גזלן, אדער, און נאכדעם וילדה, אדער האט ער גע'גנב'עט א רחל אן גיזה, ונטענה אצלו, און ס'איז אנגעפילט געווארן מיט גיזה ביי די גנב, וגזזה, און האט עס אפגעשוירן. איז משלם כשעת הגזילה, די גנב באקומט די גיזה און די וולד, און ער צאלט כשעת הגזילה. איז די גמרא מדייק, שטייט וילדה, איז משמע ילדה אין לא ילדה לא. דווקא ווען ס'איז ילדה דעמאלטס איז דא א שינוי און דעמאלטס באקומט ער עס, אבער לא ילדה, הגם ס'איז נתעבר געווארן און ס'איז אנגעפילט געווארן מיט גיזה ביי די גנב, הדרא בעינא, מוז ער צוריק געבן כמות שהיא. איז לכאורה, לויט וועמען שטימט די משנה? בשלמא לרב זביד וואס זאגט אז ממש אין די פאל איז געווען די מחלוקת רבי יהודה מיט רבי שמעון איז זייער גוט, בשלמא לרב זביד דאמר שבח שעל גבי גזילה דנגזל הוי לרבי יהודה הא מני רבי יהודה קען מען איינזעצן די משנה ווי רבי יהודה ווען ס'איז ילדה איז דא א שינוי און ער איז קונה ווען ס'איז לא ילדה בלייבט די שבח גזילה דנגזל מילא דארף מען עס צוריק געבן איז די משנה גייט לויט רבי יהודה אלא לרב פפא דאמר דגזלן הוי סיי לויט רבי יהודה סיי לויט רבי שמעון די שבח וואס איז מחובר גייט צו די גזלן די שאלה איז נאר וויפיל למחצה לשליש ולרביע אדער לגמרי אבער ס'גייט זיכער צו די גזלן איז וואס איז פשט אין די משנה די משנה איז משמע אז ווען ס'איז נישט ילדה באקומט עס די נגזל הא מני לא רבי יהודה ולא רבי שמעון אמר לך רב פפא הוא הדין אפילו לא ילדה נמי כשעת הגזילה הוא דמשלם הגם די משנה זאגט א לשון ילדה אבער לאו דווקא הוא הדין לא ילדה אויכעט האלט עס די גזלן

איז אויב אזוי האט געשריבען די סיפא אויך ילדה, אבער די סיפא איז טאקע לאו דווקא ילדה, אפילו אן ילדה איז ער אויך קונה וויבאלד ס'איז געוואקסען ביי אים. תניא כוותיה דרב פפא, אז די מחלוקת איז למחצה לשליש ולרביע וואס שטייט אפען אין די ברייתא, רבי שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף, למחצה לשליש ולרביע, זעהט מען דאס איז די נקודת המחלוקת. אמר רב אשי, כי הוינן בי רב כהנא ווען איך בין געווען ביי רב כהנא, איבעיא לן האט ער געקלערט פון אונז אזא שאלה, לויט ר' שמעון דאמר למחצה לשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן, אז די גזלן איז בארעכטיגט צו נעמען נאר למחצה לשליש ולרביע פון די גיזה און פון די עיבור, וויאזוי גיבט מען עס אים? כי מסלקינן ליה בדמי מסלקינן ליה, אז די נגזל ער באקומט די גאנצע ולד, די גאנצע גיזה, און ער צאלט אים אפ אביסל געלט פאר זיין חלק, או דילמא מבשרא שקיל, וויבאלד ער איז א שותף אין די זאך, אויב אזוי למחצה לשליש ולרביע האט ער א רעכט אין די גוף הוולד, נישט מען קען אים אפצאלן מיט געלט זענען שותפים אין די וולד. ופשטנא מהא דאמר רב נחמן אמר שמואל, מ'האט פושט געווען די שאלה פון רב נחמן אמר שמואל וואס ער זאגט שלשה שמין להם השבח ומעלין אותן בדמים, ס'דא דריי פעלער וואס אזעלכע מ'האט ממש אזא סארט שאלה ווי מ'שאצט אפ די שבח וויפיל ס'איז און מ'צאלט עס אפ מיט געלט און נישט די עצם זאך, ואלו הן, בכור לפשוט, ס'הייסט אזוי, די הלכה איז, ס'איז דא א דין פון פי שניים לבכור, טאמער א טאטע שטארבט און לאזט איבער צוויי קינדער, צוטיילט מען די נכסים אויף דריי חלקים, צוויי דריטלעך נעמט די בכור און איין דריטל נעמט די פשוט. די דין פון פי שניים איז דווקא אין די נכסים וואס זענען איבערגעבליבן בשעת מיתת האב, טאמער צווישן מיתת האב און די חלוקת הירושה האבן די יתומים משביח געווען די קרקע, די שבח לאחר מיתה, דאס צעטיילט מען נישט באופן בכור און פשוט און דאס צעטיילט מען פופציג פופציג, ממילא. טאמער די יתומים האבן משביח געווען די קרקע, זאגט רש"י א משל, טאמער ס'איז געווען, די שבח איז געווען צוועלף זוז, איז בעצם אין די עקסטערע צוועלף זוז פון שבח, וואלט מען געדארפט צוטיילן זעקס זוז זעקס זוז, אבער טאמער מ'צוטיילט די גאנצע קרקע, אויף צוויי דריטלעך איין דריטל, קומט אויס אז די עקסטערע צוועלף זוז איז אויך צוטיילט געווארן באופן זה צוויי דריטל איין דריטל וועט אויסקומען אז די בחור האט גענומען אכט פון די צוועלף זוז און די פשוט האט גענומען נאר פיר פון די צוועלף זוז. איז דא צוויי וועגן, אדער קען מען טאקע צוטיילן די גאנצע קרקע צוויי דריטל איין דריטל און די בחור וועט גיין צוריקצאלן צוויי זוז צו די פשוט, אויב אזוי וועט אויסקומען אז פון די צוועלף זוז איז באמת געבליבן זעקס און זעקס נישט אכט און פיר, אדער ניין? ער זאל נישט נעמען קיין צוויי דריטל פון די קרקע, ער זאל נעמען אביסל ווייניגער כדי אז די עקסטערע צוועלף זוז זאל אויסקומען אז האלב איז געגאנגען צו די פשוט האלב איז געגאנגען צו די בכור, וועט אויסקומען אז די פשוט נעמט אביסל מער פון א דריטל. איז די הלכה איז ניין, אז מען שאצט אפ וויפיל עקסטער ער האט גענומען און דאס מוז ער אפצאלן געלט וועט ער צאלן צוויי זוז צו די פשוט אבער ער נעמט טאקע צוויי דריטל פון די קרקע. נאך א פלאץ ווי מען טוט אזא פסק, בעל חוב ללוקח, אז ס'איז דא א מלווה און א לווה, און די מלווה וויל אפנעמען די חוב פון די לווה, די לווה האט נישט קיין נכסים בני חורין, גייט ער צו די לקוחות. יעצט די קרקע וואס די לווה האט פארקויפט צו די לקוחות, זייט די לוקח האט עס געקויפט האט ער משביח געווען די קרקע, די שבח וואס די לוקח האט אריינגעלייגט אין די קרקע דאס איז נישט משעבוד צו די בעל חוב, איז דא צוויי וועגן, אדער די בעל חוב נעמט אוועק די גאנצע קרקע, און די געלט פון די שבח דאס צאלט ער אפ דמים צו די לוקח אדער ניין, ער נעמט נישט אוועק די גאנצע קרקע, ער נעמט נאר אוועק אזויפיל קרקע וויפיל די חוב איז ווערט, אבער די חלק פון די שבח, יענע חלק פון די קרקע לאזט ער ביי די לוקח, איז דא איז אויך די הלכה, ער נעמט די גאנצע קרקע און ער איז מסלק די לוקח מיט דמים וויפיל ס'איז ווערט זיין שבח. און די לעצטע פאל איז בעל חוב ליתומים. איינער האט געבארגט געלט פאר א לוה און די לוה איז געשטארבן און האט איבערגעלאזט די יתומים, איז די בעל חוב גובה זיין חוב פון די נכסי יתומים. אבער טאמער די יתומים האבן משביח געווען די קרקע לאחר מיתת אביהם, פון דארטן האט די בעל חוב נישט קיין רעכט גובה צו זיין. איז דא אויך, די בעל חוב נעמט די גאנצע קרקע, ער לאזט גארנישט איבער, אבער ער צאלט צוריק פאר די יתומים די שוויות וויפיל זייער שבח איז געווען, אנשטאט זאגען אז ער נעמט נישט די גאנצע קרקע, ער לאזט איבער די חלק הקרקע וואס זיי האבען משביח געווען, דאס זאגט מען נישט. איז ממילא האט מען פושט געווען אונזער שאלה. וויאזוי האט מען פושט געווען אונזער שאלה? איז תוספות זאגט אז די פשט אין די גמרא איז אז אזוי ווי ביי די דריי פלעצער זאגט מען אז מען איז מסלק בדמים, הוא הדין ביי גזלן איז אויך די זעלבע זאך, הגם די גזלן איז בארעכטיגט ער האט דא א חלק אין די שבח למחצה לשליש ולרביע, מען איז אים מסלק בדמים. איי דא שטייט בג' דברים, זאגט תוס' די ג' איז לאו דווקא תנא ושייר, אבער אנדערע ראשונים זאגן אז די ראיה פון די גמרא איז פונקט פארקערט, אז וויבאלד רב נחמן אמר שמואל האט געזאגט שלשה שמין להם השבח מעלה בדמים, איז משמע דווקא די שלשה, און ממילא גזלן נישט, און די ראיה פון דא איז אז ביי גזלן איז מען נישט מסלק בדמים נאר יענער באקומט א חלק אין די גוף הבשר.